בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף כט, הייבן מיר אן דף כח עמוד ב' ביי די צוויי פינטלעך אונטן ולמה הוצרכו לכך, איז אזוי אונז האבן געזען אין די משנה אז יעדן טאג האט מען ארויף געשיקט א כהן אויבן דארט אויפן דאך פון בית המקדש זאל בודק זיין צו די זון איז ארויף צו נישט, און די משנה האט אונז געזאגט פארוואס ווייל עס האט זיך אמאל געמאכט א מעשה אז די לבנה האט אויסגעקוקט ווי די זון און מען האט גע'שחט'ן דעם תמיד ווען עס איז נאך געווען ביינאכט איז ארויס א תקלה, פרעגט אונז די גמרא, ומי מיחליף? טוישט מען דען אמאל אויף די ליכטיגקייט פון די זון מיט די ליכטיגקייט פון די לבנה וואס טייטש מ'האט זיך אמאל אויפגעטוישט? והתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, רבי אומר, רבי זאגט, אינו דומה תימור של לבנה לתימור של חמה, אז די ליכטיגקייט וואס קומט ארויס פון די לבנה איז אנדערש אינגאנצן ווי די ליכטיגקייט וואס קומט פון די זון, אז תימור של לבנה מתמר ועולה כמקל, די ליכטיגקייט פון די לבנה קומט ארויף איז גראד ווי א שטעקן, תימור של חמה מפציע לכאן ולכאן, די ליכטיגקייט פון די זון איז אויסגעשפרייט, ממילא ווי קען זיין אז מ'האט זיך אויפגעטוישט? ענטפערט די גמרא, תנא דבי רבי ישמעאל, מען האט געלערנט אין א ברייתא, יום המעונן היה, יענע טאג וואס מען האט זיך פארטוישט איז געווען א פארוואלקענטע טאג, ומפציע לכאן ולכאן, וואס טייטש ווען עס איז א פארוואלקענטע טאג, און עס איז דא א לבנה איז נארמאל טאקע איז די לבנה מתמר ועולה כמקל גראד ווי א שטעקן, אבער טאמער עס איז דא וואלקענעס, און ממילא די ליכטיגקייט פון די לבנה גייט אדורך די שפאלטענעס פון די וואלקענעס קען זיך מאכן עס זאל אויסקוקן אזוי ווי די זון, ווייל אז עס איז דא לעכער אין די וואלקענעס צושפרייט זעט מען כאילו די לבנה איז צושפרייט, אמר רב פפא, ובמילא זאגט רב פפא שמע מינה געדרינגען פון דעם אז יומא דעיבא אין א פארוואלקענטע טאג כוליה שמשא קומט די זון אן איבעראל וואס טייטש אפילו אין א פלאץ וואס נארמאל איז דא שאטן די זון קומט נישט אן אהין אבער ווען ס'איז דא וואלקענעס און ס'איז דא שפאלטן אין די וואלקענעס קען די ליכטיגקייט פון די זון אריינקומען דורכן שפאלט קען עס אנקומען צו פלעצער ווי נארמאל קומט עס נישט אן זאגט די גמרא למאי נפקא מינא ווי איז דא א נפקא מינא כלפי וואס איז דאס נוגע איז איין תירוץ זאגט די גמרא לשטוחי עורות טאמער איינער שפרייט אויס עורות פעל פון בהמות זאלן זיך אויסגעטריקנט ווערן איז אין א געוואלקענטע טאג איז עס זייער גוט אויסצושפרייטן ווייל דעמאלטס קומט אן די זון איבעראל און נאך א תירוץ זאגט די גמרא לכדדרש רבא אז אשה לא תלוש לא בחמה ולא בחמי חמה א פרוי זאל נישט קנעטן א טייג פאר מצה אין א טאג וואס איז זיניג וואס טייטש זאל עס נישט טון אינדרויסן וואס די זון באקט דארט ווייל די טייג קען שנעל נחמץ ווערן זעלבע זאך חמי חמה איז טייטש מיט וואסער וואס איז געלעגן אונטער די זון זאל מען אויך נישט קנעטן א טייג אויף מצה איז דאס אויך זאל מען וויסן אז טאמער ס'איז א פארוואלקענטע טאג זאל מען אויך אויפפאסן נישט צו קנעטן א טייג אינדרויסן ווייל עס קען נחמץ ווערן. זאגט אונז די גמרא אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט, זוהמא דשמשא די היץ פון די זון אין א פארוואלקנטע טאג קשה משמשא איז אמאל ערגער ווי די זון אליין וואס טייטש ווי די היץ פונעם זון אליין וסימנך און אז ווילסט א סימן דנא דחלא אזוי ווי א קריגל פון חומץ פון עסיג וואס ווען מען האלט עסיג אין א קריגל און עס איז גוט פארמאכט איז די שמעק אינעווייניג טאמער מען מאכט א קליינטשיגע לעכל איז קומט ארויס גאר א שארפע שמעק פון דעם לעכל איז די זעלבע זאך די זון טאמער עס איז פארוואלקנט ס'איז דא א קליינע שפאלט אין די וואלקן קען ארויסקומען פון דעם שפאלט סאך א גרעסערע היץ ווי די זון אליין. ווייטער, שברירי דשמשא, די היזק וואס געשענט ווען א מענטש קוקט אויפן זון אין א פארוואלקנטע טאג, קשה משמשא, קען אמאל זיין ערגער ווי די זון אליין, וסימנך דילפא, אזוי ווי ווען ס'טראפט, אמאל א טראפ, אז ס'טראפט אויף א מענטש מאכט עס נערוועז, רעגט אויף דעם מענטש, איז עס ערגער ווי ווען א מענטש גייט אריין אין די וואסער אליין. פארוואס ווייל א טראפ איז ערגער ווי אסאך וואסער די זעלבע זאך דא אז די זון קומט דורך א שפאלט קען עס זיין ערגער ווי די זון אליין נאך א זאך וואס איז ענדליך צו דעם הרהורי עבירה קשו מעבירה די הרהור פון א עבירה פון א מחשבת זנות איז הארבער פאר די געזונט פון א מענטש ווי א עבירה אליין ווייל אז מען טראכט פון דעם און מען קומט נישט צו דערצו איז עס מזיק פאר די מענטש וסימנך און א סימן ריחא דבישרא אזוי ווי א שמעק פון א געבראטן שטיקל פלייש אבער א מענטש עסט עס נישט איז אים עס מזיק איז די זעלבע זאך די בחינה ווייטער שילהי דקייטא די היץ פונעם סוף זומער פון אלול קשיא מקייטא קען אמאל מזיק זיין מער ווי די היץ פונעם זומער וואס טייטש אפילו א קליינטשיגע היץ קען מזיק זיין פאר א מענטש פארוואס וסימנך א סימן תנורא שגירא אזוי ווי א אויוון וואס מען הייצט כסדר אן איז לאמיר זאגן ס'איז די אויוון איז קאכעדיג הייס און שפעטער לעשט מען עס אויס איז אפילו מיט אביסל האלץ קען מען עס צוריק אנהייצן איז די זעלבע זאך סוף זומער וואס די לופט איז הייס מענטשן זענען הייס איז אפילו א קליינע ביסל היץ קען מזיק זיין פאר א מענטש ווייטער אישתא דסיתוא א היץ א קדחת א מענטש כאפט א היץ אינמיטן ווינטער קשיא איז הארבער פאר די מענטש און שווערער פאר די מענטש מדקייטא, ווי א היץ וואס א מענטש כאפט אינמיטן זומער, וסימנך, און א סימן אויף דעם, איז תנורא קרירא, אזוי ווי א קאלטע אויוון, וואס א קאלטע אויוון דארף מען גאר אסאך האלץ דאס אנצוהייצן, איז די זעלבע זאך א מענטש כאפט א היץ אינעם ווינטער, איז פשט אז ס'איז א גאר א שווערע מחלה וואס האט אים גורם געווען די היץ. נאך א זאך, מגמר בעתיקתא, לערנען אלטע זאכן, איבערחזר'ן זאכן וואס מ'האט שוין געלערנט, קשיא מחדתא, איז שווערער ווי צו לערנען א נייע זאך, וסימנך, און א סימן דערצו, איז טינא בר טינא, ס'טייטש ליים געמאכט פון ליים, ציגל וואס איז געמאכט פון ציגל, א מענטש וואס מאכט ציגל פון שטויב פון ערד איז גאר גרינג צו מאכן א ציגל, אבער טאמער מ'נעמט א וואנט וואס איז שוין געבויט און מ'צומאלט עס און מ'מאכט פון דעם ציגל איז אסאך שווערער, איז די זעלבע זאך א נייע זאך לערנען איז אלעמאל גרינגער, זאגט אונז די גמרא, אמר רבי אבהו האט רבי אבהו געזאגט, מאי טעמא דרבי, וואס איז די טעם פון רבי, וואס טייטש פון ווי האט רבי גענומען אז. תימור של חמה איז מפציע לכאן ולכאן אז די לעכטיגקייט פון די זון איז אויסגעשפרייט, דכתיב ווערט געלערנט פון א פסוק, שטייט אין פסוק אין תהלים, למנצח על איילת השחר, וואס מ'וועט שוין זען דאס גייט ארויף אויף אסתר המלכה, דוד המלך האט עס געזאגט ברוח הקודש, די פסוק זאגט דארט אין די קאפיטל פון איילת השחר, שטייט קלי קלי למה עזבתני וואס אסתר המלכה האט דארט געדאוונט ווען די שכינה איז נסתלק געווארן פון איר, על כל פנים, איילת השחר מה איילה זו, קרניה מפצילות לכאן ולכאן, אזוי ווי די איילה וואס דאס איז א נקבה פון אן איל, רש"י זאגט א נקבה האט נישט קיין הערנער אבער ס'מיינט בעיקר דער איל וואס די הערנער איז צושפרייט לכאן ולכאן, אף שחר זה מפציע לכאן ולכאן, די זעלבע זאך די ליכטיגקייט פון די זון איז אויך אויסגעשפרייט לכאן ולכאן. זאגט אונז די גמרא אמר רבי זירא למה נמשלה אסתר לאיילה, פארוואס טאקע שטייט למנצח על איילת השחר גייט ארויף אויף אסתר המלכה, פארוואס איז זי נמשל צו איילה? לומר לך, מה איילה רחמה צר וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה, איר רחם איז שמאל און זי איז אלעמאל חביב אויף איר מאן, אף אסתר היתה חביבה על אחשורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה, די זעלבע זאך איז אסתר געווען חביב אויף אחשורוש. זאגט די גמרא אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר, פארוואס איילת השחר, ווי קומט אריין שחר? לומר לך מה שחר סוף כל הלילה, אזוי ווי די טאג איז די סוף פון די נאכט, אף אסתר סוף כל הניסים, זעלבע זאך די נס פון פירים איז אויך געווען די לעצטע פון אלע ניסים איי פרעגט די גמרא והא איכא חנוכה חנוכה איז דאך געווען נאך פירים ענטפערט די גמרא ניתנה לכתוב קאמרינן ס'טייטש דאס די לעצטע נס וואס מ'האט געשריבן און ס'געווען א חלק פון די כתבי קודש פון נ"ך דאס איז טאקע אסתר חנוכה איז שוין נישט אריין אין נ"ך איי פרעגט די גמרא הניחא למאן דאמר אסתר ניתנה לכתוב אלא למאן דאמר אסתר לא ניתנה לכתוב מאי איכא למימר ס'דא א מחלוקת אין מגילה צו אסתר ניתנה לכתוב צו נישט איז לויט די מאן דאמר אז נישט אז ס'איז נישט קיין חלק פון נ"ך וואס וועט ער זאגן פארוואס ווערט אסתר המלכה אנגערופן איילת השחר? ענטפערט די גמרא אז לויט די מאן דאמר איז שחר, רש"י ברענגט שחר איז א לשון פון תפילה, אזוי ווי שטייט אין פסוק רוחי בקרבי אשחרך, און ממילא דרש'נט ער אזוי, מוקים לה כר' בנימין בר יפת אמר ר' אלעזר דאמר ר' בנימין בר יפת אמר ר' אלעזר למה נמשלו תפילתן של צדיקים כאיילת, שחר גייט ארויף אויף תפילה, פארוואס איז תפילה נמשל געווארן צו איילת אזוי ווי שטייט איילת השחר, לומר לך, מה אילה זו, כל זמן שמגדלת קרניה מפצילות, אזוי ווי די אילה, וואס א יאר עלטער ס'ווערט אלץ מער ווערט די הערנער ברייטער און מער צושפאלטן, אף צדיקים כל זמן שמרבים בתפילה תפילתן נשמעת, זעלבע זאך צדיקים, וואס מער זיי דאווענען אלץ מער ווערט זייער תפילות אנגענומען. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען די משנה, אז מ'האט ארויפגעשיקט א כהן דארט אויפן דאך, און ער האט געזאגט אז די זון איז ארויף, און די משנה האט מסביר געווען אז ס'איז אמאל געווען א תקלה שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו שהאיר מזרח ושחטו את התמיד והוציאו לבית השריפה איז געווען א גאנצע תקלה און גראד נאכדעם איז די משנה ממשיך הורידו כהן גדול לבית הטבילה און די גמרא פארשטייט אז אלעס איז געווען די זעלבע צייט וואס טייטש די גאנצע מכשול וואס מ'האט געמיינט אז די לבנה די זון די זון די לבנה דאס איז בעצם געווען יום כיפור און אויף דעם פרעגט די גמרא אימת ווען איז געווען די מעשה אילימא בשאר ימות השנה לא סגי דלאו כהן גדול א גאנץ יאר קען דאך נישט זיין די מעשה נישט געווען יום כיפור ווייל שטייט דאך דא אז מ'האט מוריד געווען דעם כהן גדול לבית הטבילה, אלא נאר וועסטו מיר זאגן ביום הכיפורים, מאור הלבנה מי איכא, יום כיפור קומט דען די לבנה ארויף אינדערפרי? וואס טייטש די לבנה קומט ארויף יעדן טאג א צווייטע צייט, יעדן טאג ווערט עס אביסל שפעטער, ס'געדוירט מער ווי פֿיר און צוואַנציק שעה פאר די לבנה ארומצוגיין, און ממילא אנפאנג חודש קומט די לבנה ארויף אינדערפרי, שפעטער מיטן חודש קומט ארויף די לבנה ביינאכט, אנפאנג נאכט. און אזוי דרייט זיך עס ארום, יעצט די צענטע טאג פון חודש וואס דאס איז יום כיפור, קומט די לבנה נישט ארויף אינדערפרי, און ממילא ווי קען זיין אז די מעשה איז געווען יום כיפור? נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא אז ס'איז צוויי באזונדערע זאכן וואס די משנה זאגט, ס'איז געווען א מעשה מיט א תקלה וואס פאר דעם האט מען מתקן געווען אז א כהן זאל ארויפגיין אויפן דאך, און נאכדעם זאגט די משנה הכי קאמר וביום הכפורים כי אמר ברק ברקאי אז יום כיפור ווען דער וואס איז ארויף אויפן דאך האט געזאגט טאקע אז די זון איז ארויף, הורידו כהן גדול לבית הטבילה, דעמאלטס האט זיך די כהן גדול גע'טובל'ט. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה אז ס'האט זיך טאקע אמאל געמאכט אז מ'האט געמיינט אז ס'איז שוין אינדערפרי און מ'האט גע'שחט'ן דעם תמיד, באמת איז עס געווען ביינאכט, מ'האט געדארפט פארברענען דעם תמיד. זאגט די גמרא, תנא אבוה דר' אבין, די טאטע פון ר' אבין האט פארגעלערנט א ברייתא, זאגט די ברייתא אזוי, לא זו בלבד אמרו, נישט נאר ביי די דין איז געזאגט געווארן אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה אז א תמיד וואס מ'האט גע'שחט'ן ביינאכט דארף מען פארברענען, אלא אף מליקת העוף, וקמיצת מנחה, נאר די זעלבע זאך ביי א קרבן העוף, וואס ביי א קרבן העוף איז די מליקה פונקט ווי א שחיטה, ס'טייטש אויב ביי א בהמה איז דא שחיטה איז ביי א עוף איז דא מליקה, און די זעלבע זאך ביי א מנחה, די קמיצה פון א מנחה איז אויך קעגן שחיטה, ביי א בהמה איז דא שחיטה, ביי א מנחה איז דא קמיצה, טאמער ווען מ'מאכט די צוויי זאכן מליקה אדער קמיצה ביינאכט, בלילה איז אויך די דין תשרף אז מ'דארף פארברענען די עוף די מנחה ס'איז פסול, פרעגט די גמרא, בשלמא עולת העוף, מאי דהוה הוה, די ענין אז עולת העוף טאמער מ'האט עס געמאכט ביינאכט דארף מען עס פארברענען, פארשטייט מען פארוואס ווייל מ'קען דאך עס נישט איבערמאכן, די עוף איז דאך שוין טויט, אלא קומץ, אבער לגבי די קומץ פון א מנחה, נהדרה, ונהדר ונקמצה ביממא וואס איז די פראבלעם? לאמיר זאגן מען האט אראפגענומען א קומץ ביינאכט, איז האט זיך די וועלט נישט געענדיגט, מען וועט צוריקלייגן דעם קומץ פון וואו מען האט עס גענומען, נאכדעם וואס ס'ווערט טאג, און מען וועט נאכאמאל אראפנעמען א קומץ בייטאג, און אזוי וועט מען כשר'ן די מנחה. זאגט די גמרא, הוא תני לה, והוא אמר לה, די טאטע פון ר' אבין האט דאך געברענגט די ברייתא, איז ער אליין האט דאס פארענטפערט, האט ער געזאגט ווייל כלי שרת מקדשין אפילו שלא בזמנו, ווייל די דין איז אז א כלי שרת איז מקדש אפילו שלא בזמנו, דהיינו דא בנוגע לענינינו, אז מען נעמט די קומץ פון די מנחה און מען לייגט עס אריין אין א כלי שרת, איז די כלי שרת מקדש דעם קומץ, קריגט די קומץ א דין פון א קומץ, און די רעשט פון די מנחה האט א דין פון שיריים, ממילא קען מען נישט יעצט צוריק אויסמישן די קומץ מיט די שיריים, פארוואס? ווייל דאס וועט סתם זיין א אויסגעמישטע קומץ מיט שיריים, דאס העלפט נישט, ס'ווערט נישט צוריק אזוי ווי פריער, און ממילא פארדעם העלפט נישט דער פאטענט, און פארדעם טאקע טאמער מ'האט אראפגענומען דעם קומץ און אריינגעלייגט אין א כלי שרת ווען ס'איז נאך געווען נאכט, איז די גאנצע מנחה פסול. פרעגט די גמרא, מיתיבי, א קשיא פון א ברייתא, די ברייתא זאגט, זה הכלל, כל הקרב ביום, קדוש ביום, אז א זאך וואס בדרך כלל איז מען דאס מקריב בייטאג, וואס דאס איז רוב קרבנות, מנחות, די בלוט פון די קרבנות וואס מען שפריצט אויף מזבח קטורת לבונה, רוב עבודות וואס מען טוט בייטאג איז עס אויך נתקדש בייטאג, וואס טייטש אז מען לייגט עס אריין א כלי שרת, ס'איז דא אסאך זאכן וואס זענען נאר קדוש בקדושת דמים, נאר נאכדעם וואס מען לייגט עס אריין א כלי שרת ווערט עס קדוש בקדושת הגוף, איז די קדושה קען נאר אויך געשען בייטאג, וכל הקרב בלילה, קדוש בלילה, וכל הקרב בין ביום ובין בלילה, קדוש בין ביום ובין בלילה, און פון רש"י איז משמע אז דא רעדט מען פון די זעלבע זאך, וואס טייטש א מנחת נסכים וואס קומט מיט קרבנות, וואס דאס קען מען אויך מקריב זיין ביינאכט, ווייל די מנחה פארברענט מען אינגאנצן אויף מזבח און דאס איז כשר אויך ביינאכט, איז דאס אז מען לייגט עס אריין א כלי שרת ביינאכט ווערט אויך נתקדש ביינאכט, אבער על כל פנים פירט די גמרא אויס די קשיא, קתני מיהת כל הקרב ביום קדוש ביום ביום אין בלילה לא, אז א זאך וואס מען קען נאר מקריב זיין בייטאג ווערט נאר נתקדש בייטאג, און במילא דא וואס מען רעדט פון א מנחה פון א געהעריגע מנחה נישט פון קיין מנחת נסכים וואס דאס קען מען נאר מקריב זיין בייטאג ווערט אויך נאר נתקדש בייטאג און ממילא ווייטער אפילו מען האט עס אריינגעלייגט אין א כלי שרת ביינאכט איז לכאורה גארנישט געשען ווייל עס איז נישט נתקדש געווארן זאל מען עס קענען צוריק אויסמישן דעם קומץ מיט די רעשט פון די מנחה און נאכאמאל אראפנעמען א קומץ בייטאג, זאגט די גמרא ניין, דילמא אינו קדוש ליקרב, אבל קדוש ליפסל, טייטש אין הכי נמי מ'לייגט עס אריין די כלי שרת ווערט עס נישט קדוש מ'זאל עס קענען מקריב זיין, אבער ס'ווערט דאך גענוג קדוש ס'זאל קענען פסול ווערן, און ממילא ברגע וואס מ'לייגט אריין דעם קומץ פון די מנחה אין א כלי שרת ביינאכט, מקריב זיין קען מען דאס נישט, אבער פסול ווערן ווערט עס גראד ס'ווערט פסול בלינה, און פארדעם טאקע איז עס אינגאנצן קאליע געווארן מ'קען עס נישט צוריק אויסמישן, פרעגט די גמרא, מותיב ר' זירא פרעגט ר' זירא א קשיא פון א משנה מנחות, די משנה זאגט, סידר את הלחם, ווען מ'האט מסדר געווען די לחם פון די לחם הפנים, ואת הבזיכין, מיט די בזיכי לבונה וואס מ'פלעגט מסדר זיין צוזאמען מיט די לחם הפנים, אחר השבת, טאמער מ'האט עס געטון נאך שבת, וואס די סדר נארמאל איז געווען אז יעדע שבת האט מען מסדר געווען א נייע לחם הפנים צוזאמען מיט נייע בזיכי לבונה אויפן שולחן, און די קומענדיגע שבת האט מען אראפגענומען די אלטע לחם, מ'האט מקטיר געווען די בזיכי לבונה, און די לחם האט מען צוטיילט פאר די כהנים. דא רעדט די משנה אז מ'האט עס מסדר געווען נאך שבת. ס'טייטש אנשטאטס נארמאל זאל עס זיין שבת, איז האט זיך פארשלעפט, עפעס איז געשען דארט, און זונטאג ערשט האט מען ארויפגעלייגט די ברויט די לחם הפנים אויפן שולחן, איז יעצט והקטיר את הבזיכין בשבת, קומט די קומענדיגע שבת, מ'איז מקטיר די בזיכי לבונה, פסולה, רש"י איז נישט גורס פסולה, נאר די עיקר נקודה דא איז אז מ'קען נישט עסן די ברויט די לחם הפנים קען מען נאכנישט עסן, פארוואס? ווייל מען קען נישט עסן לחם הפנים פאר מ'איז נישט מקטיר די בזיכי לבונה, און דא וואס מען האט מקטיר געווען די בזיכי לבונה האט נאך נישט געהאלפן מען זאל מעגן עסן לחם הפנים, פארוואס ווייל לחם הפנים כדי מען זאל דאס קענען עסן מוז ליגן אויפן שולחן זיבן טאג, דא איז עס נישט געלעגן קיין גאנצע זיבן טאג מען האט עס ערשט ארויף געלייגט זונטאג, ממילא קומענדיגע שבת דאס ביסט מקטיר די בזיכי לבונה העלפט נאך נישט, נאר וואס דען? כיצד יעשה וואס זאל מען טון? יניחנה לשבת הבאה, מען זאל לאזן לחם הפנים אזוי אויפן שולחן ביז די קומעדיגע שבת, קומעדיגע שבת עט שוין די ברויט האבן געווען אויפן שולחן זיבן טאג, און דעמאלס ווען מען עט מקטיר זיין די בזיכי לבונה וועט מען עס קענען עסן. איי שטעלט זיך די קשיא, די ברויט עט דאך זיין אויפן שולחן גאר א לאנגע צייט, די גאנצע זעקס טאג מיט נאך א גאנצע וואך איז דאך עס אפשר א פראבלעם, זאגט די משנה ניין, שאפילו עמדה על השולחן ימים רבים אין בכך כלום, ס'איז נישט קיין פראבלעם אז דער לחם הפנים איז דארט מער ווי א וואך, דאס איז נישט, עס פסל'ט נישט די ברויט. פרעגט אבער די גמרא ואמאי, תקדש ותפסל, וואס טייטש לויט די טאטע פון ר' אבין וואס ער האט דא געברענגט א ברייתא וואס מען זעט אז א מנחה וואס מען מאכט ביינאכט איז פסול, און ווי דער טאטע פון ר' אבין האט מסביר געווען אז די סיבה וואס ס'איז פסול ווייל מ'האט אריינגעלייגט דעם קומץ אין א כלי שרת, די כלי שרת האט עס מקדש געווען אויף וואס? אז עס זאל פסול ווערן ווייל ס'איז שלא בזמנו ווייל ס'איז ביינאכט, אויב אזוי דא אויך, ברגע וואס מ'איז מסדר די ברויט אויפן שולחן שלא בזמנו, וואלטס גראד געדארפט פסול ווערן? אמר רבא, זאגט רבא, מאן דקא מותיב שפיר קא מותיב, ס'טייטש די קשיא איז א גוטע קשיא, אבער ואבוה דר' אבין נמי מתניתא קאמר, ווי נישט ווי די טאטע פון ר' אבין ברענגט דא א ברייתא, און ממילא איז פרעגסט נישט קיין קשיא אויף די טאטע פון ר' אבין אויף א אמורא, פרעגסט א קשיא פון צוויי ברייתות ממילא דארף מען דאס פארענטפערן, נאר וואס דען? דארף מען זאגן אז וקסבר לילה אין מחוסר זמן, יום מחוסר זמן, וואס טייטש אזוי, בעצם די ברייתא און די משנה זענען זיך נישט סותר, נאר וואס דען, ביידע האלטן אז ס'דא א חילוק פון איין סארט מחוסר זמן און א צווייטע סארט מחוסר זמן. דהיינו אזוי, טאמער מען וועט נעמען א זאך און מען וועט עס אריינלייגן אין א כלי שרת אין א צייט וואס האט אינגאנצן נישט קיין שייכות, וואס ס'באלאנגט בעצם נישט דארט, איז יעדער מודה אז ס'איז נישט מקדש ליפסל, ס'איז נישט מקדש ליקרב, ס'איז גארנישט מיט נישט, און ממילא טאקע פאר דעם אז מען נעמט די לחם הפנים און מען שטעלט עס ארויף אויפן שולחן זונטאג, איז גארנישט געשען, ס'ווערט נישט פסול, ס'הייסט נישט מחוסר זמן, ס'איז גארנישט. נאר וואס דען? ביינאכט, די נאכט פארן טאג, א נאכט האט דאך א שייכות מיטן טאג, ס'איז אלץ איין המשך, ממילא פאר דעם זאגט די ברייתא פון אבוה דר' אבין, אז מען נעמט א קומץ און מען לייגט עס אריין א כלי שרת ביינאכט, איז היות וואס די נאכט קומט דאך פארן טאג האט דאך עס א שייכות, דאס הייסט שוין יא מחוסר זמן, און דעמאלט זאגט מען שוין אז ס'איז קדוש ליפסל און נישט קדוש ליקרב. איי פרעגט די גמרא אויב אזוי, כי מטא בי שמשי תקדוש ותפסל, אויב אזוי אז דו זאגסט אז ס'האט א שייכות מיט ווען מ'האט'ס געטון, און היות וואס מען לייגט ארויף די לחם הפנים אויפן שולחן זונטאג הייסט נישט קיין מחוסר זמן, פיין, זונטאג איז נישט קיין מחוסר זמן, אבער זאגסט דאך מ'זאל לאזן דארט די לחם הפנים א גאנצע וואך, און נאך א וואך סטייטש ס'גייט ליגן יעצט אויפן שולחן ביז שבת איז פרייטאג צונאכטס וואס פרייטאג צונאכטס איז דאך שוין יא מחוסר זמן דעמאלטס איז אוודאי יעדער מודה אז מען העט ארויף לייגן דעם לחם הפנים אויפן שולחן העט עס יא פסול ווערן אויב אזוי וויאזוי זאגט די משנה א פאטענט אז מען זאל לאזן דארט דעם שולחן נאך א גאנצע וואך ברגע וואס קומט פרייטאג צונאכטס ווערט א פראבלעם און ס'ווערט פסול ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים אמר רבינא רבינא ענטפערט שקדם וסילקו אז אין הכי נמי מען דארף טאקע אראפ נעמען דעם לחם הפנים פונעם שולחן פרייטאג צונאכטס אז פרייטאג צונאכטס זאל עס נישט ליגן דארט, און שבת בייטאג לייגט מען עס צוריק ארויף, און אזוי ווערט עס טאקע נישט פסול. מר זוטרא ואיתימא רב אשי אמר א אנדערע תירוץ, זאגט ער אפילו תימא בשלא קדם וסילקו, אפילו מען נעמט עס נישט אראפ, אבער כיוון שסדרו שלא כמצוותו, נעשה כמו שסדרו הקוף וואס טייטש אז מען לייגט ארויף לחם הפנים אויפן שולחן נישט אין דעם ריכטיגן צייט, נישט אינעם ריכטיגן טאג, מען רעדט נישט די נאכט פריער, נאר אינגאנצן א אנדערע טאג למשל זונטאג, איז כאילו קיינער האט'ס נישט ארויפגעלייגט דארט, כאילו א מאנקי א קוף האט עס ארויפגעלייגט דארט, ס'גארנישט מיט נישט, און ממילא אפילו יעצט קומט פרייטאג צונאכטס, איז נישט פשט די ברויט ווערט יעצט פסול? ס'גארנישט, ס'איז כאילו ס'איז בכלל נישט דא. און ווי רש"י לייגט נאך צו אז טאקע מען דארפן אראפנעמען די ברויט שבת אינדערפרי און עס צוריקלייגן ווייל א מענטש דארף עס לייגן, ס'נישט גענוג אז א קוף לייגט עס, א מענטש דארף עס לייגן דארט שבת אינדערפרי, אבער ביינאכט ווערט נישט פסול מען דארף עס נישט אראפנעמען. מה שאין כן ביים קמיצה אז מען נעמט אראפ א קמיצה פון א מנחה ביינאכט, ביינאכט הייסט עס שוין נישט שסדרו הקוף, דאס הייסט שוין אוודאי מחוסר זמן, און ממילא אז מען נעמט אראפ א קומץ ביינאכט און מען לייגט עס אריין א כלי שרת איז אזוי ווי אבוה דרבי אבין האט געזאגט, ווערט עס אוודאי קדוש ליפסל און מען דארף פארברענען די מנחה.